א גוטן ערב שבת קודש פרשת בוא, איך בין יעצט דא אין בארא פארק, איך האב געדארפט ערלעדיגן זאכן, זע איך ווי א בחור וואס ער איז א יפת תואר, ער איז גרויס ווי א פאס, הויעך ווי א טויער, דרייט זיך מיט א יונג בחור'ל פון צוועלף יאר, ער גייט אן א היט, מסתמא איז ער אדער עלף אדער צוועלף, ס'האט מיך זייער געהארט, פרעג איך די בחור, איך וויל דיך פרעגן עפעס, דו קענסט דיך מיט אים? וואס האסטו מיט אים? וואס עפעס דרייסטו דיך מיט אים? זאגט ער ניין ניין ניין ניין ניין ניין, און דאס יונג יונגעלע איז אוועקגעלאפן אזוי ווי א שווארצע פעפער וואקס. ס'איז א סימן אז דא האט עפעס נישט געטויגט און זענען ביידע זיך צו צולאפן. כ'האב געכאפט א פיקטשער פון ביידע, ס'איז נישט וויכטיג, כ'על עס איבערגעבן דא פאר די הנהלות, אבער רבותי כ'וויל ענק עפעס זאגן, איך בין נישט די רב פון די שטאט, מיך האט עטס ארויסגעווארפן איך בין חרם, און איך וויל ענק זאגן אויב מ'זעהט א בחור'ל גראב ווי א פאס דרייט זיך מיט א יונג יונגעלע, דער'ס סאמטינג ראנג ביטווין דאס טו, וואס איז די קאמען דענאמענעיטער פאר ביידע? בשלמא זיי זענען ביידע גראב אדער ביידע דאר האבן זיי א קאמען דענאמענעיטער אבער די חברה האבן נישט קיין קאמען דענאמענעיטער איז וועגן דעם וויל איך ענק בעטן אז מען זעט אזא זאך זאל מען האבן די אויגען אפען דאס מויל זאל רעדן און מען זאל זיך פאר קיינעם נישט דערשרעקן ווייל דאס טאר מען נישט צולאזן איך האב א גרויסע הנאה איך האב עס געזען זענען זיך צוגאנגען נאכלויפן קען איך זיי נישט ווייל איך ווייס דאך נישט וואס וואס ווער און ווען למעשה האב איך זיי נישט געזען זינדיגן אבער עס איז א דבר ברור כשמש בצהריים ווער ווייסט וויפיל יאר זענען שוין פרענדס אינאיינעם דאס איז נישט אין דער ארדענונג. שוין דער עולם האט דאך שוין געהערט די נייעס, ס'איז זייער קלאר, כ'האב געזאגט מ'טאר נישט טאטשן. קינדער, דער אייבערשטער אז מ'פאנגט אים אן צערענען, קען ער ענק אראפברענגען פון די מעפ, שוין האמיר יעצט אריין באקומען א נייעם פרעזידענט אין אמעריקע, וואס דער פרעזידענט איז פרא איראן, ער וויל יעצט געבן פאר איראן אז ער זאל מעגן מאכן אלע זיינע אטאמישע זאכן, און טאמער חלילה איז ער סוקסידן איז עס א גרויסע צרה פאר מדינת ישראל, ס'קען זיין אין איין באמב וועט מען אויסווייפן גאנץ מדינת ישראל חס ושלום. נאר דער רבי חס ושלום חס ושלום יא יא יא אויב דאס אויב דו מיינסט אז דאס וועט דיר העלפן רבותי איך האב אים געבעטן לעטס דו סאמטינג קאנסטראקטיוו לאמיר נישט טשעפען דעם אייבערשטנ'ס אפל פונעם אויג כביכול און דאס זענען די תינוקות של בית רבן אבער הו געוו א לאוזי דעם אבאוט וואט היז גאט טו סעי. ער איז דאך א משוגענער, ער איז דאך א שווארץ זעהער. יא יא, דא גייט זיין אזאלעכע פיר יאר וואס ס'איז נישט צו גלייבן וואס דא גייט זיך יעצט אנטון. קודם כל וועט ער אראפברענגען גאנץ אמעריקע אין דר'ערד אריין, ער וועט זיך מאכן געלט אין זיין טאש, ווייל ער וועט האבן יעצט די גרויסע געלטער וואס וועלן אריינקומען פון איראן. שטעל דיר פאר, ווען ער איז געווען ווייס פרעזידענט איז דאך געווען אבאמא, אבאמא פאר ער איז ארויס האט ער זיך געגעבן. בערך הונדערט און איין און פופציג ביליאן דאלער. אז ער זאל זיך

נות, באראפארקער שטיבער, זיי זענען געווארן היינט אויפן רעבעס פלאץ, מען לערנט מיני כפירות אין די חדרים, און מען באקומט פאר דעם אפאר טאלער, און שוין, און קיינער זאגט גארנישט, יעדער האט מורא, פארוואס? ביקאויס ס'איז די רעוועניו, ס'איז דאך די געלט, ווייל כ'על ענק זאגן, דער אייבערשטער טאקע כי גדול השם ומהולל מאוד ונורא הוא, אבער וויסן זאלט עטס איין זאך, ער איז נישט שטערקער פונעם אמעריקאנער דאלער.

הימסעלף, קיינער האט נישט געפאלגט נחום ראזענבערג איז סתם א משוגענער, וואס האט דאס אבער צו טון מיט די מצב פאר דארט, בין איך יא משוגע צו נישט, עטס האטס אנגעטון כל דבר אסור, און די אלע שלעגערס פון די רעביצין און פון דעם רעבען פון דעם דברי דזשויעל מיט ישמעאל, די חברה זענען די גרעסטע מאלעסטערס, די גרעסטע מאלעסטערס האבן די היסטערי פון יעדן איינעם, דעי רעיפט עווריבאדי. איינער וואס ארבעט ביי די הצלה געווען א גרויסער מאכער דארט, ער פלעגט אויפפיקן א מיידל ביי די ביי איר דזשאב דארטן, זי האט געארבעט אין ברוקלין נעווי יארד, און הי רעיפד האר עוורי דעי, וויקס און מאנטס, איך האב איר געבעטן קום מיט מיר, איך גיי מיט דיר צו די פאליס און צום אריינזעצן, קען ער אנגעקלאגט וואס ווייסט ווער איך בין, איך על כ'על כ'על כ'על, דער אייבערשטער זאגט איך לאך פון אים, עטס האטס נישט געוואלט מאכן דעם דזשאב על איך עס מאכן.

און ביי מיר האט זיך געזאגט נעם א גר גענין אויב עס קומט אלץ, אבער אייבערשטער זאגט פאר ענק, אזוי פירט עטס ענק אויף מיט מיינע אידישע קינדער, איך בין גלייזט, איך ברויך ענק אויך נישט. איז געקומען דער נביא, זאגט אים דער אייבערשטער, דער אייבערשטער זאגט אים, נו איז זיי זינדיגן זיי זינדיגן, זאגט ער פארן אייבערשטן דו האסט א טשויס, החליפם באומה אחרת, האסט געמאכט איינמאל אן אברהם יצחק יעקב מיט א כלל ישראל, מאך נאכאמאל, דעטס אלל, שוין נו, זאגט אים החליפם.

מצוות און עטס עסט מאכלות אסירות, אין אני אלהיכם זאגט דער אייבישטער, אני השם אלקיכם, אין אני אלהיכם, איך בין נישט דיין גאט, נאר ווער איז דיין גאט, נבוכדנצר וחבריו, אזוי ברענגט רש י, רש י אויף פרשת אחרי, און מען האט געלאכט דעם אייבישטן אין פנים אריין, איך וויל ענק פרעגן א זאך, ס'איז דא א כשר שטיקל פלייש היינט צו באקומען? א נעכטיגן טאג, אהרן טייטלבוים האט זיך אראפגעזעצט מיט די מחילה אויפן רעבינ'ס בענקל, מיינט ער ער איז סאטמארער רב, דער אויסזאג א סוד רבם,

געהאט א קאמפלעין אויף די כשרות אויף סאטמאר איז ער געגאנגען גראדים האט יענעם אזוי גערודפ'ט אין תחת הגדול אריין פארשטייט ער זעהט ס'גייט קומען איין אטאמישע באמבע פון איראן ס'עט אדורך גיין ער העט שיסן צען איינס עט דורך גיין ענד יו נאו וואטס גאנע בי ס'עט נישט בלייבן קיין כלל ישראל און ווער ס'עט יא בלייבן עט בלייבן קריפלד פאר לייף יעצט גייט שלאג זיך מיטן אייבערשטן ראזענבערג איז משוגע ראזענבערג א חזר א מניוול קוק אריין אין די תורה ס'זענען די זעלבע מניוולות איך זאג נאר נאך וואס שטייט אין חומש.

און רימעמבער דיס, סטארט באקלינג דאון, ווארפטס ארויס די גאווערמענט און זייערע טרייפעס און מ'זאל נישט קענען האבן קיין שליטה. שטעל דיר פאר אז מען נעמט אריין אזעלכע לינקע חברה, קודם כל דער ביידען איך נישט באנצן פון וואס ער טוט, ער פרעסט די ראנג באטאן אז מען זאל גיין אין מלחמה אויך, נאך מאכן א חרבן, אבער אויב אונז האלט מיר שוין דא, זעמער דאך שוין אינגאנצן אויסגעשפילט, דארף מען דאך שוין זיין בלינד שטום און טויב צו זען אז דער אייבערשטער פראסקעט אונז אויס, ער ברויך אונז נישט, אונז האבן זיך איינגערעדט שטותים, דער אייבערשטער טוט אונז קיינמאל נישט אויפ. טוישן, ער האט געשוואוירן, ער האט זיינע וועגן אאוט, ער האט געשוואוירן נישט ברענגען קיין מבול, האט ער געברענגט א מבול של אש, הי העז היז וועיז אאוט, אונז קען מען נישט פארסן דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער קען אונז פארסן, אבער אונז קען מען אים נישט פארסן, און רש י זאגט קלאר, ס'איז א ספרי, ווען ס'איז א רש י, וואלט איך עס אויסגעריסן און פארברענט, אזוי רעדט רש י? חס ושלום, איך זאג עס סארקעסטיק, אבער וואס זאל איך טון, ס'איז א ספרי, סתם ספרי איז וואס, רבי שמעון בן יוחאי? זאגט קלאר רש י, אזוי זאגט רש י, רש י זאגט, טאמער עסט עטס מאכלות אסירות,

המן'ן און מיט אחשורוש. פרעגט די גמרא צו וואס האט זי דאס געטון? זאגט די גמרא ווייל דער עולם האט זיך פארלאזט יש לנו אחוז בבית המלך, אונז דארף מען אנקומען צום אייבערשטן, אונז לאכן מיר אים אין פנים, אונז זינדיגן מיר זיך ווייטער אלעס, אונז האמיר קאנעקשאנס אין קעניג'ס הויז, אונז האמיר א שוועסטער דארט, אונז איז א אידיש קינד, טאקע ער אחשורוש ווייסט דאס נישט.

שרייבן אויף א איד א בריוו, ווי האסטו דאס געזען? ביי דיין זיידן? ביי רבי שלום זיסיא? איך פיר דיך ווייטער זיין מלחמה וואס ער האט געפירט מיט די מלמדים, ווייל דיין פארקאקטער טאטע האט מורא געהאט אנצורירן דעם סאבזשעקט, דיין טאטע איז א פארקאקטער הינט געווען, זיך נישט געקענט צושטעלן ביז נאכמיטאג, געדרימלט א גאנצן טאג, זיך נישט געקענט צושטעלן ביז נאכמיטאג אז ער זאל קומען דאווענען, פארשטייסט וואס דא האט זיך אנגעטון? און גיין אונטערשרייבן? ווער זענט עטץ? וואס, איז כלענער מער א ברענד נעם ווי איך?

דאגי, דו קאסובער רבי, און ווען ער רופט זיך קאסובער רבי בין איך מחיוב צו ליידן פון דעם, ער האט אויף מיר אונטערשרייבן, וואס האסטו אונטערגעשריבן דארט? אז ס'איז נישט דא א גאט? האסט אונטערגעשריבן אז דער אייבערשטער האט געזאגט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, ער איז געווען א חזיר און א מניוול חס ושלום? דאס האסטו דאך געטון, איך האב נישט געזאגט אייגענע חידושים, רבינו אפרים מן ההר, איך האב געזאגט וואס דער אייבערשטער זאגט אין זיין תורה, סאו קאסובער דאגי, העפי לענדינג, בהמה וואס דו ביסט, זעסט דיך סיי

צהל איז אויך אסאך אידישע קרבנות. סא בקיצור דאס איז עס רבותי, אונז האמיר נאר איין עצה, צוריק צו לויפן צום באשעפער, דאס אלעס וואס אונז האמיר, מער פון דעם האמיר אונז נישט. ס'קומט א צייט ווען יעדער איינער פילט מ'האט זיך שוין גענוג געשלאגן לאמיר זיך שוין איבערבעטן זאל שוין זיין שלום, יעצט די ישראל הגר המצרית חזירים חברים רופן מיך, שוין גענוג געהאט מיט וויזשניץ לאז דיך שוין אפ, לאמיר שוין רעדן פאזיטיוו, פארשטייסט? זיי ווילן מען זאל אנהייבן צו רעדן יעצט פאזיטיוו אז משכב זכר איז נישט קיין עוולה. דאס איז אן אנדערער מצב, דאס איז וואס זיי ווילן. עניוועי, ביי אונז וועט עס אייביג בלייבן אן עוולה, צו אלע פאליטישאנס האבן זאגן אז ס'איז יא אן עוולה צו נישט אינטערעסירט אונז נישט, דער אייבערשטער זאגט ס'איז ביי מיר אן עוולה. יעצט זאגן זיי אבער דו שטערסט מורא'דיג דעם ישראל האגער, ער וואלט געוואקסן, געלט האט ער מיליאנען, מ'האט געמאכט פאלשע פאליסיס אויפן טאטנ'ס נאמען, מ'האט דאך אלעס געטון, מיליאנען, און דו מ'האט אפגעקויפט יעצט א קאמפוס פאר כ'ווייס נישט פאר אפאר מיליאן, דרײַסיק. מיליאן דאלער צו וויפיל, פארוואס זאל מען נישט אינדזשויען דאס לעבן, פארוואס זאל מען נישט קענען ווי מען זאגט זיך גיין ווייטער, האב איך זיך געזאגט אזוי, איך וויל דיר זאגן צוויי זאכן, נאמבער וואן זאלסטו וויסן, איך האב אים נישט געגעבן דעם ערשטן פאנטש, ער האט מיר געגעבן דעם ערשטן פאנטש, מיט אנדערע ווערטער איז אזוי, איך האב מיט וויזשניץ געהאט גאר ווייניג, גאר ווייניג, און אלל אוו א סאדען האבן זיי מורא געהאט אז סאטמאר וועט מיך ארויסווארפן, האט יצחק לבנה שטערן אויסגעפיגערט אז איך גיין אויף וויזשניץ, לאז דיך אפ, איך גיי נישט אויף וויזשניץ, איך האב נישט מיט זיי, האט ער געזען. אז מיט מיר האט ער פארלוירן, ווייל איך קען דאווענען אינדערהיים אויכעט, ס'איז פאר א גוד קאוז, זענען זיי געגאנגען זיי האבן אפגעקאלט יעדן, איצעלע פינט וואס דער זיצט יעצט אין דעם נורסינג האום ער זאל לעבן אזוי אויף צרות נאך צען פופצן יאר ווינטש איך אים, האבן אפגעקאלט, ס'איז געווען א רב, האט מיך אריינגעלאזט דאווענען מנחה מעריב, ער האט נישט קיין מנין דאכט זיך מער אויף שחרית, האט אים איצעלע אפגעקאלט אז דו ווילסט נישט דער בילדינג זאל ברענען זאלסטו נחום ראזענבערג נישט אריינלאזן. ווער האט ער געמיינט? ווער האט איציק געמיינט אז ער איז? ווער האבן די סאכעדעס געמיינט אז זיי זענען? ווער האט סאטמארער רב געמיינט אז ער איז? ער האט ארויסגעווארפן מענטשן פון זיין שול, ער האט געזאגט סטעיטמענטס אויף מענטשן וואס ער האט קיינמאל נישט געטארט זאגן, ס'האט נישט אויסגעהאלטן לויטן חפץ חיים, אצינד האט מען אויך געזאגט אז דעם טעם פארוואס דער חפץ חיים האט נישט געהאט אזעלכע ערליכע קינדער ווי דער בריסקער רב ווייל ער איז געווען צו פארקאכט אין הלכות לשון הרע, וואט א שעים אוו א סטעיטמענט, דאס האט דער דברי יואל געזאגט, זיי זאגן עס נאך אין זיין נאמען. האט זי געזאגט זאגט עס כאטש נישט נאך, מאכט אים נישט אויסזען ווי א, כ'וויל נישט זאגן, ווי א גאסן יונג. עניוועי, סאו דאס איז די זאך וואס דא איז פארגעגאנגען, דא האט מען געטון וואס מ'האט געוואלט, נישט געהערט קיין תורות, נאר געהערט איין זאך הלכות ציונות, איי דאנט איוון נאו וואט דעט איז, און ווי דאס שטייט אין וועלכע חלק אין שולחן ערוך, וועל, ס'איז נישט וויכטיג. אבער לאמיר דא גיין ווייטער. זענען זיי געגאנגען און זיי האבן אנגעדרייט שראל האגער המצרי, און זיי האבן אים געזאגט, איך האב דעמאלטס באקומען די ידיעה, ס'איז דא איינער וואס ער האט ארומגעדרייווט רבנים, ער האט באקומען די מעסעדזש קלאר, זיי האבן געזאגט, שׂראָל, דו האָסט אַ בעד היסטערי, דו װעסט אַ רבי נישט קענען זײַן. נו, װאָס איז געשען? האָט ער געזאָגט, איך װעל מיט דיר מיטאַרבעטן, זאָג מיר, װאָס דו װילסט, איך זאָל טאָן. האָבן זײ אים געזאָגט, זײ װילן, דו זאָלסט אַרױסגעבן, אַז דײַן טאַטע האָט געזאָגט, אַז נחום ראָזענבערג האָט נישט קײן דריסת-הרגל אין װיזשניץ. זײ האָבן אַרױסגעגעבן אַ בריװ, אַז דער טאַטע האָט געזאָגט, האָבן זײ נישט געװאָלט אַרױסגעבן, װײַל זײ האָבן געװוּסט, עס גײט גראָד אַרײַן צום רעבן און ס'װעט זײַן פֿרײלעך. האָט ער געגעבן אַ בריװ, אַז ער האָט אונטערגעשריבן מיט אַכט און דרײַסיק לך-לך רבנים, אַז מע זאָל מיך אַרױסװאַרפֿן פון אלע שילן, פיין, זעהר א גוטן דזשאב. נאר וואס ס'טוט מיר וויי איז דא אפאר זאכן. די ערשטע זאך איז ער האט אריינגענומען זיין ברודער. זיין ברודער איז געווען, פנחס שלום, איז געווען א טויט משוגענער, נישט נארמאלע בריאה. ער האט געשיקט מיין קאזין מענדי ער זאל אויפפיקן זיין ווייב פון זיין שטוב און זי טראגן אין מקווה און נאכדעם זי אויפפיקן פון די מקווה און אהיים ברענגען. ס'איז דאך א טויטער משוגענער. א צעדרייטער. אנבעליוועבל וואסערא משוגענער ער איז געווען. ער איז געווען א חסר דעה, ער האט זיך קיינמאל נישט געוויזן, ער איז קיינמאל נישט געגאנגען צום שווער, צו רבי הערשעלען, נישט געוואלט מען זאל זען נעבעך וואס פאר א משוגענעם ער האט זיך איינגעקויפט, דאס איז דא געווען, ס'איז געווען א משוגענער מענטש, און מיט דעם משוגענעם האט ער מאניפולירט, ער האט געזאגט פנחס שלום לאמיר אונטערשרייבן פנחס שלום, און און דער טאטע האט געזאגט מ'זאל אונטערשרייבן אין נאמען פון טאטן, פנחס שלום האט געזאגט שרייב נישט אונטער מיין טאטנ'ס נאמען, אז דו ווילסט שרייב איך אונטער מיין נאמען, מיין טאטנ'ס נאמען גיי איך נישט אונטערשרייבן ווייל דאס איז פאלש, פארשטייסט? נאך אזויפיל האט ער נאך מורא געהאט פאר זיין טאטן.

ער איז די באלעבאס, און אז ער וויל שיקט ער אראפ אן אטאם באמבע אויף אמעריקע אז אונז זאלן זיך האבן צו לעקן, ער העט עס טון, ווייל קיינער האט אייך נישט קיין מורא פאר אמעריקע, קיינער האט אייך נישט קיין מורא פאר קיינעם, אן אטאם באמבע האט היינט מסתם פון די הונדערט פערציג נעשען ס'דא מסתם העלפט פון וואס זיי האבן, זיי קענען נאר נישט אנקומען פונקטליך אויף ניו יארק סיטי, ס'עט אנקומען איז ארום און ארום אמעריקע, טעקסאס, קיצור, איז האט ער גענוצט זיין טאטנ'ס נאמען אן א רשות. זיין טאטע האט געהאט דרך ארץ פאר מיר, איך גיי דיר דערציילן א מעשה, איך בין אריין צו דעם איד, כ'האב אים געזאגט רבי דיין מקווה איז פסול, מען רעדט פון א פסול דאורייתא, מיט פולע בעקעלעך, ער האט מיך אנגעכאפט מיך ארויסגעשטופט, און ער האט גראד אנגעקאלט מען זאל אויסהערן וואס נחום ראזענבערג האט צו פארקויפן, זיי זענען געקומען זאגן אז דער רבי וויל וויסן וואס דו פארקויפסט, האב איך זיי געזאגט איך פארקויף פשוט אז דער וואס האט געגאסן די מקווה האט אריינגעלייגט נייע זייפעס פעך ארום און ארום די אוטסייד קרעדל, און ממילא די מקווה נישט געגאסן אויף קרקע עולה. שוין. און ר' משה ניישלאס האט מיר צוגעזאגט, ס'איז געווען פיר פינעף חדשים פארן עפענען די מקווה, האט ער געזאגט איך קען יעצט גארנישט טון, ווייל קודם איך ווייס נישט אן אנדערע מקווה ווי אזוי ס'איז געגאסן געווארן, און נאכדעם איך בין נישט באקאנט אינעם הכשר פון יעדע מקווה ווי אזוי מ'פילט עס אן, איך גיי. צוווארטן נאך די פיר פינף חדשים און מ'וועט עפענען יעצט די נייע מקווה וואס ר' מאטעלע האט געבויעט, דאס הייסט נישט ר' מאטעלע האט געבויעט קעגן ר' מאטעלע וואס ר' משה ניישלאס האט געבויעט, און ס'עט זיין א כשר'ע מקווה, האבן זיי געוואלט זאגן זעסט דאך אז ער האט זיך פארלאזט, איז דאס א זאך ער האט זיך פארלאזט? דאזענט מין עניטינג, ר' משה האט געטענה'ט דרייסיג יאר וואס די מקווה ארבעט, און ס'איז אויך א מקווה וואס ר' מאטעלע האט גע'גנב'עט, ער האט געסטראשעט די צוויי ברידער, און יענע צוויי ברידער האבן עס גע'אונט, און ער האט געזאגט איך וויל נישט אויסהאלטן וויז'ניץ מיט האנטוכער, מען בויעט זיך א מקווה, אדער מען צאלט זיך געהעריג מקווה געלט, און נאכדעם האט ער געזאגט אז טאמער מען שפארט צו די מקווה וועל איך אראפברעכן די טיר, דאס הייסט ער האט געמעגט, אונז טאר מען נאר נישט זיין קיין טעראריסטן, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, יעצט לאמיר גיין ווייטער, איז ר' מאטעלע מעג טון וואס ער וויל נאר אונז דארף מען זיצן איינגעלייגט, איז געגאנגען, די חברה האבן זיך געוואלט אויף דעם פארלאזן, האבן אלע רבנים, די דיינים וואס האבן געוואוסט, ווייל יעדער האט באקומען די מעסעדזש פון ר' משה

וואס האט ער געטענה'ט? דו גייסט אים זאגן אז דו ביסט נישט געווען כשר א גר? עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג די אלע זאכן. וויאזוי מען פירט די זאכן, דאס האט נישט מיט מיר, דאס איז א הנהגה וואס רבנים פירן. איז דער שייגעץ יצחק לייב שטערן האט אים געזאגט אזוי, הער מיך אויס רוני, האסט זייער א שלעכטע רעפיוטעישאן, מען ווייסט דו האסט געשטיפט מיט קינדער, מען ווייסט דו האסט געטאטשט א פרוי בעוד יפה, און ער האט אים געזאגט די נאמען פון די פרוי אויכעט, ווייל ביי מיר איז אלס אלץ, און וויל וויסן ווער ווער ווער ווער. איך האב יעדעם געזאגט, איך האב נישט געהאט קיין פראבלעם מיט זאגן, מיט הלכות לשון הרע האב איך בכלל נישט געהאט קיין פראבלעם, ווייל אז עטס מעגטס טוהן אלע שייגעץ שטיק דארף איך נישט גיין לערנען הלכות לשון הרע, און זיי האבן געוואוסט, די פרוי האט געוויינט צו זיי, זי גייט נאך פאר טערעפי, און איך האב עס מגלה געווען און זעקס זיבן יאר נאכדעם, האט זי געזאגט איך גיי נאך געהעריג פאר טערעפי, און דער חזר העט זיין דער רבן של כל בני הגולה, ער העט אינזין האבן, די מקווה זאל יא זיין.

אז איך פאר אויף אוקריינע ווייל כ'האב דארט זונות, האט דאס עפעס א שייכות מיט דיין טאטע'ס מקווה? דאס איז דער אמעריקאנער סיסטעם מיט פאליטיק, איך א זונה, ער א זונה, דער האט אזוי געזאגט און יענער האט אהער געהערט, דאס האט גארנישט צו טון מיט די פרייז אויף בינס אין טשיינא, דאס האט ער שוין געדארפט אויסלערנען, סאו סרול האגער איז געפאלן א וויקטעם ווייל ער איז געווען א שייגעץ, אבער ער איז נישט נאר ביי מיר געווען א שייגעץ, ער איז געווען בייקאל, אז מ'איז געגאנגען צו אים און אים אנגעדרייט האט ער געטון וואס מ'האט געהייסן, יעצט האב איך געפרעגט דעמאלטס סרול האגער המצרי, ווי קומסטו דיך משדך צו זיין מיט. גרעסטן סקאמבעג פון סאטמאר, דער גרעסטער, שטערן, יצחק לבנה שטערן איז דער גרעסטער סקאמבעג, ער האט גערעדט מיט בחורים וואס מ'טאר נישט, ווען איך וועל נאך האבן אי"ה איין מאל מיין וועג, גייט ער פליען פון חינוך, ווייל פאר די גאווערמענט האב איך עס איינגעגעבן, זיי האבן די טעיפס פונקטליך וואס ער זאגט, די ווייסע זאך צווישן די פיס ווען עס קומט ארויס, די זומען, פוי דו חזיר, אזוי רעדט. צו בחורים, דזשאסט גיוו איט א טשענס. צוביסלעך פיקט מען יעדן אויף. מ'האט דעם פויפ אויפגעפיקט די וואך, מ'האט אים אויפגעפיקט, מ'האט אים איינגעזעצט, ווייל זיי זאגן אז ער איז געווען דער גרעסטער מנוול. זיי זאגן אז אפילו סרול האגער המצרי איז נישט געווען אזא מנוול ווי ער. פארוואס? ווייל ער האט סעקשועלי אביוזד און ער האט אויך נישט געלאזט מ'זאל גיין קטנים מיט גדולים. כ'ווייס נישט וואס. וואס איז א מין סעקס פריק דער איז געווען? זעט אויס אז די תורה איז גערעכט געווען. כ'הייב אן צו פארשטיין אז די תורה איז גערעכט. לא טוב היות אדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. שוין, דעטס איט. זיי האבן קיינמאל נישט געהאט קיין ווייב. נאר ווי איך האב געפרעגט אמאל א גלח ברבים א שאלה, איך האב עס געטעיפט, ער האט געזאגט איי דאנט אנדערסטענד ראביי, ווי די פריעסטס דו פילטי טינגס, ווי עדמיט איט, אקעי, באט יו נאו וויי? ביקאז' דזשיסעס קרייסט טוק עוועי אווער ווימען.

איי דאנט העוו די פראפער ווארדס און די פראפער עקספלענעישאן טו עקספלעין איט טו יו, באט יו וואנט טו קנאו סאמטינג? איי אפאלעדזשייז פאר עווערי בוי און גירל דעט וואז רעיפט און מאלעסטעד ביי די דזשואיש פעיט, איט שודנט העוו בין קאמינג טו יו. עניוועי, סאו האט ער זיך אריינגעריקט אין בעט אינאיינעם מיט דעם שייגעץ יצחק לבנה שטערן, און ער האט מורא געהאט אז זיין טאטנ'ס ניקוו וועט ארויסקומען, סרול האגער איצט דיין טאטנ'ס ניקוו איז ארויסגעקומען, און ווען ס'איז ארויסגעקומען האבן מיך אנגעקאלט, פרויען איז האב איך געזאגט ר' נחום איך האב מיך קיינמאל נישט פארלאזט אויף ר' מאטעלען און גארנישט און געס וואט אויף די מקווה אויך נישט איך פלעג פארן אויף סקווער נאר אז כ'האב געדארפט מאחר זיין א ליל טבילה א טאג און צוויי און אפילו דריי ס'איז געווען א שבת מיט א יום טוב האב איך געווארט דריי טעג און איך בין נישט געגאנגען אין מאטעלע'ס מקווה אויף א סרולין וועט מען דאס נישט זאגן ווייל דאס איז דאך בארירט די קרוין סאו סרול האגער המצרי ווי ביסטו געקומען טאנצן מיט סרול מיט דעם יצחק לבנה שטערן ער איז דיין קאזין, דיין חבר, ער איז א וויזשניצער חסיד, ער האט זיך אויסגעפארצט אויפן רעבן ארגערע לשונות ווי איך, אונז קען מען אים דען נישט? דאך דער גרעסטער מנוול געווען אין ענגלאנד אויך, אויף אים ביסטו געגאנגען בויען? און איך זאג נאכאמאל קלאר, יעדע פרוי וואס זאל לאזן איר קינד גיין אין חינוך דארט ווי ער איז א איינגעשטעלטער מנהל, איז א פערד פון פערדלאנד, ווייל ער איז א שייגעץ א מנוול, ער האט א זון וואס ער האט געטאטשט אלע פרויען אויף סאוט ניין דארט ווי ער האט געוואוינט אלס בחור. און ער איז געקומען נאך די חתונה צו טאטשן, און ס'איז אלעס געווען געווידיאו-טעיפט, איז זי געגאנגען, זיין ווייב, יצחק'ס ווייב, ביים אינגערמאנ'ס מאמע, איז געגאנגען, זיי האבן ארויסגעבראכן די ווידיאו, זיי האבן נישט געכאפט ס'איז געווען זעקס ווידיאוס, זיי האבן געטראפן איינס, און דאס איז אויכעט רעקארדעד ווי זיי ברעכן עס ארויס. רעדסט דאך פון ערשטע גראד חזירים, און אויב סאטמאר קען נישט טרעפן בעסערע מחנכים ווי דאס, שפארטס אפ, אן קיין מוסד איז קיין מוסד נישט. עניוועי, סאו זענען זיי געגאנגען, זיי האבן גענומען נחום ראזענבערג, זיי האבן אים געטרייט צו צומאלן על לא דבר, כ'האב דאך גארנישט געטון שלעכט. איך זע אויס היינט ווי דער פרעזידענט פון אמעריקע. מען האט אים אימפיטשט, כ'האב הנאה, כ'האב געוואלט מען זאל אים אימפיטשן, ווייל איין טאג גייט טשיינע אזא באמבע אריינשיסן אויף אמעריקע אז זיי וועלן זיך נישט קענען אפוואשן דערפון, קיינער האט היינט נישט קיין מורא פאר אמעריקע, וועסט יענעם צוריקטון? יענער וויל זאלסט אים הרג'ענען כאטש העלפט די באפעלקערונג, אבער ביי דיר אז ס'פעלן העלפט די באפעלקערונג קען זיין ביטער, און דאס ווייל אמעריקע האט זיך נישט אויסגערעדט, איז דא נענסי פעלאוסי, א נידריגע מכשפה.

איך בין דאך א רבי איך זיץ אויפן בענקל שעים אן הים, עניוועי איז ער געגאנגען און האט גענומען מלחמה האלטן מיט מיר, דעיס איז שוין א געוואלדיגע חוצפה ווייל דעיס הייסט די ווילסט וואשן, יו וואנט טו וואטש אז מען זאל אין דיר נישט אריין שיסן, שטעלסט א צווייטן אז יענער זאל שטיין שטאטס דיר, דעטס בעד נוז, ספעשעלי ווען די ווייסט די עקיוזעישן אויף דיר זענען געווען אמת, נישט געווען מען האט דיך עקיוזד אזוי און אזוי, ס'איז געווען א שייגעץ א. פעגעט א האומאו א געי, ס'האט מיר איינער דערציילט, איינער האט עס מיר פארציילט, אז ער האט דיך אויסגעלייגט אין די ישיבה דארטן אונטערן בית מדרש, פרעג אים וואס האט זיך אוועקגעלייגט די זרע קודש? דו ביסט משוגע דו חזיר וואס דו ביסט, אזוי פרעגט מען? איך האב עס נישט געטון ווייל כ'האב געוואלט, איך האב געטון ווייל ער איז געווען א חזיר, יא יא דאס האב איך געוואלט הערן. שמוץ אנצוזען. איז לאמיר יעצט גיין ווייטער. איז די מלחמה איז פאריבער, שרול האגער א מיציק האט פארלוירען, ער האט פארלוירען זיין פרעסטידזש. למשל איך ברויך נישט האבן קיין פרעסטידזש. ס'איז דא אין וויזשניץ דער וואס אונט דארטן דעם גרויסן סופער מארקעט, ער בויעט יעצט א האטעל, ער הייסט קליין, ער ברויך נישט קיין פרעסטידזש. ער קען זיין א רעיפיסט, ער האט געקענט נעמען זיין סעקרעטערי און רעיפן.

זאגט מ'זאל דיך נישט אריינלאזן עס איז ביי מיר נישט געווען פון די דרייצן אני מאמין סאו מ'מוז גיין צום רבי'ן איך קען פארשטיין וויי נאט גיין צו געבן חיזוק געבן חיזוק אביסל פאר וויזשניץ יעצט זיין טאטע דער שייגעץ האט געבעקט א חזיר וואס איך אני הגבר נחום ראזענבערג האבן אריינגעשיקט א מעסעדזש אז דער ר' הערשעלעס איידעם וואס הייסט ר' טראכמען קראכמען סטראכמען טריסקעס געדענק נישט וויאזוי ער רופט זיך אה טשערנאבלעך קנאבלעכס. קנאבלעכס רבי האט מאלעסטעט פערציג פופציג בחורים אין גיבערס אין וואלד לערנענדיג מיט זיי און ער האט באקומען פופציג צו זעכציג דאלער א שעה און פנחס ניימאן דרעטליגער א דרעטליגער איך האב אים געשיקט א מעסעדזש יו העוו מוישע'ס א זון אין ארץ ישראל מען האט אים שנעל חתונה געמאכט אבער זאגט פנחס ער האלט אין איין וויינען ער איז נישט קיין מענטש ער איז נישט קיין איד נישט קיין גוי ער דארף האבן העלפ ניין מען דארף נישט קיין העלפ, און דער רבי האט דער רבי האט געגעבן א ברכה. דער רבי אליין האט געברויכט האבן העלפ, ער איז געווען אין פאפא און נאכדעם איז ער געלאפן אויף סאטמאר און געווען דא צוויי חדשים דארט, איך בין נישט זיכער אז מ'האט אים נישט מאלעסטעט, א שיין אינגל איז ער געווען און ער איז געווען פון אוט אוו טאון, עס רייצט אן יעדן, איים נאט סאו שור אז די מען וואזנט מאלעסטעט הימסעלף, באט איטס נאט מיי ביזנעס, אויב יא איי האופ הי אינדזשויד הימסעלף, קאז הי פעיס די פרייז, די קינדער און די אייניקלעך רעיפיסטס וואן עפטער די אדער, און נישט נאר רעיפיסטס זענען גנבים אויך.

אז ס'וועט זיין בושות, יעקב אבינו גייט זיין די בזיון פון קרח, האט ער זיי געבעטן העלפט'ס ארויס, די אידן האבן גענומען לויערס, מען האט דן געווען אז זיי קענען מאכן אן אינוועסטמענט, און די באנק האט גראד אראפגענומען צוואנציג פראצענט פונעם חוב, אלעס ליגעל אן די בוקס, און זענען געווארן די גרויסע מיליאנערן, די וואסנערס, פון דארט קומט זייער רייכטום, ווייל זיי האבן געפאלגט דעם באיאנער רב'ס, נישט געוואלט פארשעמען דעם הייליגן ריזשינער.

פרוי טויט יאפ זענען געשטיפט אין בוכרה, יעצט ראובן האסט זיך נישט געדארפט זארגן דיין טאטע וואלט דיך געבעקט עניוועי, דו וואלסט דאך ארויסגעגאנגען שטערקער א געווינער, האסט נישט געדארפט, דו וואלסט דאך ארויס א געווינער שטערקער ווי דו האסט אנגעהויבן, האסט נישט געדארפט זארגן, טאטע האט געבעקט אלע זיינע קינדער מיט אלע זייערע שייגעץ שטיק, עניוועי, איז אז דו ווילסט מיך נישט אריינלאזן, האלט מיך נישט אין די ליין, צוויי, מ'איז דאך געשטאנען א שעה צייט. א שעה צוויי יעדעס מאל אנגעבן צו רבי עקיבא, מיט דיר שרייב איך נישט קיין קוויטל, גיי צו צו יענעם און זאג אים ביסט נישט וועלקאם, גיי ווייטער. סרולא האט מורא געהאט אז דער רבי וועט ארויסקומען צו פאוועלן אים, איך וועל עס אים צוגיין פארציילן, איך פארצייל אים נישט, דיין טאטע איז אזוי נישט אינטערעסאנט געווען דיין שייגעץ שטיק, אזוי ווי מיר איז נישט אינטערעסאנט געווען אז דו האסט נישט געוואוסט ווי ווייט דיין טאטע מוז דיך בעקן ווייל דו ביסט זיין זון. סאו יעצט אז ס'האט זיך אויסגעבראכן א גרויסע מלחמה, און ברוך השם איך האב געווינען, נישט סתם אזא הונדערט פערסענט א גרענד סלעם האום ראן, ס'האט זיך אויסגעבראכן צווישן די אלע רבנים, צווישן די אלע חזירים וואס האבן געוואלט בעקן די רבנים, צווישן די אלע רבנים וואס האבן געוואלט בעקן די חזירים, ס'איז די זעלבע זאך, די רבנים זענען די גרעסטע חזירים וואס ס'איז דא, עניוועי ווייל זיי זענען משבת לשבת אידן, ער שעמט זיך אריינצוקריכן אין בעט אינמיטן די וואך, וואלט איך עס שטייט אין זוהר זה הבא על כלתו, משוגענע חברה, צודרייטע בהמות, מען רעדט דאס צווייטע מאל, כ'וועל מסביר זיין וואס איך מיין צו זאגן, איך האב פארגעלערנט פאר חתנים, איך האב געהאט א ישיבה אפשר פינף זעקס יאר, האב איך געזאגט ווען מען פרעגט שנה ראשונה ווען זיי זאלן גיין, זאג איך אים ווען דו פילסט דו דארפסט האבן און זי איז ריין זאלסטו גיין, פרעגט יענער וואס אפילו צוויי מאל א וואך, זאג איך ניין אפילו פינף מאל א וואך, איף יו פיל יו ניד איט אינסטעד אוו פאמפינג איט אוט אינטו די בעד, טעיק איט טו יור ווייף. דעטס וואט איטס מעיד פאר. נאכדעם האט זיך עס אפגעשטילט, איך האב נישט געהאט קיין מורא צו רעדן, פון וועם האב איך מורא געהאט, מ'וועט מיך ארויסווארפן פון ווי? אין דער סוף איז די אלע וואס זיי האבן געלערנט ביי מיר האבן געזאגט זיי האבן מורא'דיג מצליח געווען, ווייל זיי האבן געדארפט דאס ווייב זענען זיי צוגעגאנגען זיי האבן געזאגט איך דארף דיך, נישט פארקויפט קיין מעשה'ס משבת לשבת, ווער וואוינט משבת לשבת מער? קיינער נישט, זיי פארציילן אז ר' מאטעלע האט פארציילט אמאל אז דער סקווערער האט זיך אויסגענומען א תנאי פאר ער איז געווארן זיין איידעם.

פאר איצט וויל איך גאר נישט הערן שאטעס נאך נישט ווייל איך בין נאך נישט אנגעקומען אריבער וואו איך בין א פאטער אבער מען וועט אנקומען מיט אים אויך מנחמי וועבערמאן'ס האט נישט געשאט אסאך יארן ער איז צוזאמען געווען מיט אונזערע קינדער פוי דרעק וואס דו ביסט. זיין זון קאלט אפ ער גייט פיקסן א רעדל ביי שלום ראזענבערג פרעגט ער דו ווייסט דיין טאטע האט דאך מיר געזאגט אין קאורט אז מען דארף פלידן גילטי ער וועט זיצן פינעף יאר ער האט באקומען פינעף יאר צו זיצן און ער וועט זיצן אינגאנצן צוויי יאר צו דריי יאר פאר גוד ביהעיווער צו קען מען נאך אהער ברענגען נחום ראזענבערג האט שלום מיך אנגעקאלט זאגן שלום ווילסט גיין אין דזשעיל איך פרעג דיך יו וואנט טו בי פיקד אפ נאו הער אויף די פאון איך וויל נישט מיט דיר האנדלען די זאכן עס קען זיין ער וויל פשוט מיך איינזעצן וויל ער מאכן אז עס הייסט אז איך האב די זאך נישט געברענגט איך זאג נישט ווען איך האב געהאט די זאך אין די הענט טשארלס היינס האט מיר געזאגט גאו אפ ענד נעגאושיעיט אים האט ער געזאגט פארן פאליס אינעם קאורט אז איך האב געסטראשעט איך וועל אים שיסן שוין זאל ער גיין אין דר'ערד נחמיה איך קען דיך נישט שיסן ווייל איך קען נישט אריינגיין מיט א ביקס דארט ווי דו זיצט דזשאסט זיץ רואיג, זיי האבן געהאפט אז טראמפ וועט אים באפרייען, איך האב געוויסט טראמפ גייט אים נישט טאטשן, ער איז אזא מין נידריגע בריאה נאובאדי איז גאנא טאטש אים, עניוועי סאו יעצט הייבן זיי אן א נייע זאך מיט מיר, מען דארף זיך איבערבעטן, שלום שלום מיט וועם? מיט וועם? מיט דעם שייגעץ? איך האף קיינמאל אים נישט צו באגעגענען, איך בין יעצט אויף א חתונה, מיין שוועסטער האט חתונה געמאכט א טאכטער אן אלמנה וואס איר מאן איז געשטארבן פון קאוויד, ער איז געקומען דארט גרויסע ספארט, איך בין אפילו נישט צוגעגאנגען צו אים, איך קען אים נישט, ער איז א סקאמבעג, א שמוציגער הגע.

און ווען דאס פילט זיך אן זענען מיר איצט פיניש, נאר ס'נעמט לאנג ס'זאל זיך אנפילן ווייל ס'קומט ראש השנה די וועלט קלאפט זיך על חטא און אזוי ווייטער, איך גלייב נישט אז משה דוד קלאפט זיך על חטא, איך האלט ער האלט אז ס'איז נישט דא א באשעפער אינגאנצן, דאס איז דאך אונזער חורבן, ס'ארא א חורבן, מ'האט געלערנט פון ציונות, מ'האט געלערנט יעדן בולשיט סטאריס, דער איז פארכאפט אין שיטה און שמיטה, איין זאך האט מען פארגעסן צו לערנען, ס'איז דא א באשעפער וואס האט געמאכט רולס וויאזוי די וועלט מוז זיך פירן, דאס האט מען פארגעסן, ממילא דער עולם גלייבט היינט אין גארנישט. איך האב אליינס גערעדט מיט א יונגערמאן אפאר וואכן צוריק, ער האט א שווערע מערידזש, זאגט ער דו פערד וואס דו ביסט, טוהסט מיר איינרעדן אז דער חתן גייט ווייטער, דער אייבערשטער דער אייבערשטער זאל העלפן, איך האב אין מיין לעבן נישט אויפגעהערט א טאג מתפלל צו זיין אויף מיין היים פארן הייליגן באשעפער זאל מיר שיקן א זיווג הגון, נישט איין טאג האט געפעלט, און ווייסט וואס ער האט מיר געשיקט? איך ווייס וואס ער האט דיר נעבעך געשיקט, ווייל איך בין אינוואלווד אין זיין שלום בית, אזא קראנקע משוגענע? אז זיי זאגן ס'איז נאכנישט דא מעדיצין פאר אים, פרעגט ער אים ווי דער אייבערשטער איז, לאמיר דיר עפעס זאגן, פרעג זייער גוט אבער כ'וויל דיר ענטפערן דו זאלסט נישט בלייבן אן אפיקורס, דער אר"י הקדוש לייגט אראפ א יסוד אז ס'איז דא עולם הגלגולים, גלגולים מיינט אזוי, דו ביסט נישט דא די ערשטע מאל, כ'האב ענק שוין געזאגט, איך האב געקענט א גוי וואס ער האט געקענט איטאליעניש און ער האט מיך צוגעפירט אין פראנקרייך צו א בית הקברות און ער האט מיר געזאגט זעסט איך קען.

זוהר שטייט אויך דער אייבערשטער זעט נאך פיר מאל ס'איז נישט געלונגען נעמט ער אים אוועק אבער ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אפילו הונדערט מאל ווערט מען מגולגל דאס מען מיינט מגולגל מיינט די זעלבע גוף דאס הייסט די זעלבע נשמה אין איין גוף אבער ס'איז דא דער אייבערשטער צוטיילט עס ער לייגט דעם ניצוץ דארט יענעם ניצוץ דארט ס'איז דא מענטשן וואס האבן געהאט א ניצוץ פון דעם צדיק יענעם פון א כהן גדול פון דא פון דארט דער אייבערשטער האט זיינע וועגן וויאזוי ער מאכט זיינע תיקונים געדענק נאך די וויזשניצער רבי ערב שבת דאווענט קבלת שבת.

די שטערן דארטן, די אלע זאכן, די סודות, די קינדער, איך פארשטיי עס נישט, איך פארשטיי פשוט, דו מוזט עס זאגן אלף בית גימל, ר' נחמן האט מיר פארענטפערט פערצן קשיות וואס כ'האב געהאט אויף הלכות מקוואות, קיינמאל נישט געהאט קיין תירוץ, כ'האב עס געפרעגט גדולי הדור, נישט געהאט קיין תירוץ, כ'קען זאגן אפאר, למשל, ס'איז דא א דין אז א מעיין איז מטהר בכל שהוא, פארוואס? פארוואס איז א מעיין אנדערש ווי מי גשמים? זאגט דער הייליגער ר' נחמן מוראדיג אונז אנצוהערן פארוואס?

ווייל אויב ס'איז נאר מחובר דורך כ'ווייס נישט קטפרס ניצוק מיט זאכן איז שוין נישט אזוי גלאטיק די גאנצע זאך. ר' נחמן האט א פשוטע זאך, ס'איז אין תהום, ס'איז קיינמאל נישט טמא געווארן, ס'איז קיינמאל נישט דורך דעם אויר העולם. ס'שטייט ביי יציאת מצרים זאגט דער אייבערשטער ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא מלאך אני ולא שרף אני ולא שליח אני הוא נאר דער אייבערשטער איך אליינס איך וועל גיין ער זאגט דער אר"י הקדוש דארט ווען א מלאך גייט ווען אראפ אויף

ואחת אחת ושתיים אחת ושלוש אחת וארבע איז געדענקט אזוי די טויט נישט געווען וואס האט אפגעשיידט פון פריער זיי צוריקגעקומען אויף דעם עולם זיי האבן געזען וואס איז שווער פאר זיי מתקן צו זיין האבן זיך צו דעם גענומען איז במילא האב איך יענעם געזאגט האסט טאקע געבעטן דעם אייבערשטן א זיווג הגון און דאס איז טאקע דיין זיווג הגון, דער'ס סאמטינג דעט יו אר מיסינג אין די פריעריגע גלגולים א שווערע זאך ענד יו נעווער טאטשד איט, אזוי ווי די סדר איז קיינער טאטשט נישט א שווערע זאך, יעדער זוכט די גרינגע זאך ארויס, און ממילא וועסטו אנהייבן צו טוהן צו דעם, איך זאג פאר יעדעם, איך האלט אז מיין גאנצע אראפפאל די נפילה וואס האט מיך אזוי ארויסגעווארפן פאר גארנישט פון איבעראל און געמאכט. אש און פארעך איז געווען ווייל איך האב נישט געוואלט טון דעם רצון השם, דער אייבערשטער האט געזאגט גיי, האב איך געזאגט איך גיי נישט, גיי איך גיי נישט, איך האב דאך געזען וואס גייט פאר אין יעדע מקוה, מען האט מזנה געווען מיט יעדן בחור, דער אייבערשטער געזאגט נחום העי האסט עס געזען, ביסט מחויב צו זאגן, ביסט דאך א מענדעטארי רעפארטער, ביסט דאך א שליח פון דעם אייבערשטן, איך גיי איך האב עס געטון, וואס האב איך געטון, איך האב געשריבן בריוו פאר אלע רבנים, פאר די פארקאקטע פארדרעקטע.

עס מיך פארשטיינערן עס מיך ארויסווארפן נישט מחויב צו דאווענען מיט א מנין שטייט אין ערגעץ נישט אז א איד האט נישט קיין מנין איז מחויב צו דאווענען וויפיל מען דארף גיין צו א מנין פאראויס און צוריק צו וועגס איז דא א שיעור אין שלחן ערוך דריי מיל און איין מיל מער פון דעם דארף מען נישט לאזט מיך נישט אריין און אוי פרעגט איצעלע גליק צו וואלט נישט צוריק געדרייט דעם זייגער ער קען נישט טוישן ער קען שוין נישט קאקן אויך נישט, און אלע קינדער קומען מאכן לצנות אינעם נורסינג האום פון אים, די תפילין ליגן אים אזוי אויפן שטערן אינגאנצן אזוי ווי אן עם הארץ, און ער פרייט זיך, ער לאכט איבער אפאר קראנקע קינדער, דראג עדיקטס, דאס איז געווען דער גאנצער גליק, וועם האט ער געדארפט זיין דער רב, הא? התאחדות הרבנים, מכשיר געווען מיט טרייפות אלע יארן, יעדער האט מורא געהאט, איצו גליק, איך האב נישט קיין מורא געהאט, איך האב געזאגט איצעלע, אונז האבן געלערנט אין איין חדר, איך האב פאר דיר נישט קיין מורא, קומט און מאכט ער אזוי מיט די הענט, נאך ווען ער איז געווען געזונט. נעם מיט דא די טשאוסער רעדער איז אן אפיקורס שיין אפיקורס ישראל שוין איך האב נאך נישט אויסגעהערט עניוועי ס'איז נישט וויכטיג איך האב ליידע אויך פאר דעם איך האב געזוכט ווי אזוי איך האב געזוכט די רבנים זאלן טון ווי שייגעץ נישט טעמא ווען קינדער זענען אין אזא געפאר ווען יעדעס קינד אנגערירט רבותי איינע פון צוויי קינדער שרייען אז זענען געגאנגען אין די מקווה א יאר צוויי און דריי זענען זיי געווען מאלעסטעד אזוי שרייען זיי זאלסט זאגן אז יעדער איז א ליגנער איך וועל נישט זאגן אזוי איך וועל זאגן עטץ זענטס ליגנערס. איך וועל זאגן אין די זויבערערע מקווה'ס למשל אין קליימער קען זען יעדנס אנטענע ווען ס'איז געשטאנען און מען האט געקענט זען ווי ער שטופט זיך אריין אין א יונגל און אז דאס יונגל האט זיך דערשראקן האט ער געזען דער איז א טימיד בוי, טימיד מיינט תמימות'דיג, האט ער פשוט אוי אנטשולדיגט אנטשולדיגט האט יענער געזען אה ער האט שוין א פרענד ער אנטשולדיגט ער אנטשולדיגט זיך שוין אויכעט ס'איז שוין לעבעדיג צווישן זיי אזאלעכע שקצים געווען יענץ יונגעלע גייט נעבעך תמימות'דיג די מאמע וויל נישט צאלן נאכאמאל פאר די גויטע זאל וואשן

זיבעציג יעריגע און אכציג יעריגע גראבע חזירים קענען שטופן א יונג אינגעלע. זיין פיפי קומט אפילו נישט אן צום יונגלס תחת. אז ס'דאכט זיך אים ער ריקט דאס וואסער אביסל און ער ווערט אביסל מחומם און אן שפריצט דער זאמען. שעים אן יו אל. פוי. עניוועי. סאו האבן זיי אנגעהויבן צו זעהן אז ס'טויג נישט די גאנצע זאך און. די גאווערמענט איז שוין אינטערעסירט אריינצוקומען, איך האב אפילו געהאט אמאל א עף בי איי עידזשענט א פרוי געזאגט ראביי איף דיס איז טרו איי גאו אין דער, איים נאט עמבערעסד, זאג איך יע באט יו סי די מינוט יו וואלק אין דער, דעל אלל ראן אוועי ביקאזש איטס א וואמען, איף יו קען סענד אין א מעיל אר סאמבאדי וויט די קעמערע אנד נאט א וואמען מען דען יו העוו איט ווין, דען יו וואן די קעיס, איך ווייס אין אסאך מקווה'ס האט מען אריינגעשטעלט, די גאווערמענט האט געבעטן מען זאל אריינשטעלן, מען האט אריינגעשטעלט, זיי וואטשן די ווידיאוס זיי ענדשויען זיך, זיי רייבן זיך אויס דערויף, שעים אן יו אל. נחום ראזנבערג איז א ליגנער, ער איז א משוגענער, ס'איז נישט דא קיין משכב זכר, ס'איז נישט דא גארנישט, פרעגטס די אלע אין סאטמארע בית מדרש צו ס'איז נישט דא קיין משכב זכר. עניוועי, משה אפשטיין קען שוין נישט מאכן משכב זכר ווייל ער האט שוין ערליע פארקינסאנס, אז ער שטופט כאפט ער נישט דעם לאך פונקטליך, ער כאפט בערך די צוויי מחילות. שעים אויב איז נישט דא פאפיר צו מאכן א קלין קאמיוניטי, זיי האבן נישט געוואלט, נו נו, די גאווערמענט טשעקט שוין אויס.

אליינס. סאו וועגן דעם בעט איך דעם עולם, בעט זייער שטארק דעם עולם, לאזט זיך נישט פון די אלע שקצים, זיי זענען דרעטליגערס, מען דארף נישט קיין מורא האבן פאר זיי, אונז מוז מיר האבן א סעיף קאמיוניטי, ווען אונז לאזן מיר איבער א סעיף קאמיוניטי האמיר עפעס געטון, דער אייבערשטער וועט דיך פרעגן אויף יענע וועלט, כ'האב דיך אראפגעשיקט אויף אזוי פיל און אזוי פיל יאר, וואס האסטו געטון? וואס הייסט רבונו של עולם, ס'איז געווען אזא חזר'ישע קאמיוניטי, מ'האט מיר איבערגעלאזט א סעיף קאמיוניטי, דעטס אלל דעט יו ניד, דו האסט יא געלייגט תפילין יעדן טאג צו נישט געלייגט תפילין יעדן טאג, דו האסט יא געהאט דראגס צו נישט געהאט דראגס. מעיקס נאו דיפרענס, ווי וואנא נאו וואט קאמיוניטי יו לעפט ביהיינד, צו לאזן א קאמיוניטי ביהיינד דארף מען האבן אסאך מסירות נפש, ווייל די חברה זענען שטערקער פון מיר, ברוך מרדכי לעבאוויטש איז נאך נישט אינטערעסירט אויפצוגעבן זיינע תענוגים, ער זיצט נאך אלץ און ער האפט אז ס'וועט צוריק קומען, די גמרא זאגט אזוי, א פרוי קען נישט האבן קיין קינדער נאר ביז פערציג יאר, פרעגט די גמרא ס'קען דאך נישט זיין, ס'איז געווען די בנות צלפחד זענען געווען פערציג יאר און זיי האבן חתונה געהאט און זיי האבן אלע געהאט קינדער.

און אין די ענד האב איך געזען דעט איט וואס ראנג, האב איך אנגעהויבן מקרב צו זיין די בחורים, כ'האב אנגעהויבן צו רעדן פון דעם, כ'האב געמאכט פארברענגענס פאר דעם, דער אייבערשטער זאגן דען יו דיד א פענאמענעל דזשאב, עניוועי, סאו יעצט לאמיר צוריק קומען דא צו אונז, סאו ווילט עטס אז איך זאל יעצט מאכן שלום מיט סרול האגער המצרי, וואס זאל איך האבן דערפון? וואס זאל איך האבן דערפון? עיי שידוכים כ'האב שוין אפגעטון, ברוך השם האב איך שוין אפגעטון, און איך האב יעצט נאך א שידוך געטון מיט א זון, און די אייבערשטער זאגט נאך, האב איך גארנישט צו טון נאך א שידוך מיטן יונגסטן קינד. סאו וואס גייט זיין נאכדעם? דארף איך מאכן שלום מיט אים? פארוואס? ווייל איך האלט אז איך דארף גיין דאווענען צו אים ראש השנה און הערן ווי דער שייגעץ ברומט? איך האב נישט מיט זיי גארנישט, איך האב מיט די גאנצע האגער פעמילי גארנישט איינגעלייגט, ס'איז א באנטש אוו לאולייפס מאוסט אוו דעם, אדער זיי זענען משוגע, למשל דער אין גיבערס, דער איז נישט קיין לאולייף, דער איז א טאטעל וויקטעם פאר צו זיין אין א משוגענהויז, דער איז א טאטעל צודרייטער. גייט ער מיט די זומער בריל מען זאל נישט קענען כאפן א פיקטשער, א צודרייטער. דער אין מאנטריאל א גנב ער האט געזאגט פאר איינעם לאקס אז ער וועט גיין נאך געלט און מאכן א בית מדרש און ער וועט אים געבן אזויפיל קאמישן צוואנציג פראצענט דאכט זיך ס'איז געקומען צו געבן האט ער געזאגט סקרו יו כ'געב דיר גארנישט א גנב דער אייבערשטער האט געהאלפן אז ער האט פארגעסן צו פיילן עפעס א דאקומענט און דער לענדלארד האט צוריק גענומען דעם בילדינג און ער האט געזאגט יעצט פארקויף איך עס דיר נאכאמאל פאר אנדערטהאלב מיליאן דאלער. געגאנגען דער רעבע האט אויפגעהויבן א טעלעפאן און טראגט אלס צוויי גבירים און געזאגט איך נויטיג אויף מיט אנדערטהאלב מיליאן דאלער און צוויי גבירים האבן עס אים געגעבן. איז דאס א סיסטעם? עס איז א גנב. איך האלט דער מאטע איז דער זעלבער וועלטס גנב ווי אלע רעבעס און דער זעלבער ווי דער טאהשער רעבע איז אלץ וועלטס גנבים קיין איינער האט נישט קיין ערליכן דאלער שוין.

אריינגעשטופט אסאך סחורה, און ממילא וויל איך נישט אז עס זאל מיר אפילו באדערן מער פון דעם, ווייל איך האב מיט דעם גארנישט, עטס גייטס צו סרול האגער המצרי, און ער זאל גיין צו פנחס שלום האגער דעם געשטארבענעם ברודער, און דער סרול זאל אליינס ווי מען זאגט זאגן, רבותי איך בין א שייגעץ. איך האב מאלעסטעד קינדער. נחום ראזענבערג זאגט ענק נישט קיין ליגנט ווייל ער קען די פרוי. אנפארטשענעטלי קען ער די אלע שמוציגע קעיסעס. און איך טו תשובה ברבים, סטוט מיר לייד. קען זיין ווען איך האב יעצט נאך אזא אפעטיט אזא צוהיצטן אזוי ווי איך האב געהאט דעמאלטס אלס בחור צו אלס אינגערמאן, קיין ווייב האב איך.

ר' מאטעלע ווען איך האב געבויעט די מקווה אין גיבערס וועט גאנגען זאגן אז ס'איז זייער א העווי טרעוולד ראוד מיט הוקערס א גאנצע נאכט, פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו, זאג איך רבי אבער בלינד בין איך נישט ברוך השם, כ'בין דארט געווען, כ'האב געארבעט א האלב יאר און יעדע נאכט ווען כ'בין ארויס האב איך געקענט אויפפיקן אזוינע, דעמאלטס איז ער געלאפן צו יחיאל לעבאוויטש, יחיאל לעבאוויטש האט אים געזאגט אז מ'קען גיין צו די פאליס ארלעדיגן אז זיי זאלן נישט דארטן שטיין, ווייל דארט איז געווען א באולינג עלי, און מ'האט עס ארלעדיגט, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, עניוועי, ס'איז גוטע נייעס, נאר ישראל האגאר המצרי יו העוו טו אפאלעדזשייז. די רב פאר אלע חטאים וואס דו האסט געטון, און על פי הלכה מוז מען דאך ארויסזאגן יעדן חטא, אבער דיר וועט מען עס מאכן גרינג, זאגן איך האב געזינדיגט מיט זכרים, איך האב געזינדיגט מיט נקבות, און איך בין געווען דעם רבינ'ס א זון, איך בין היינט דער דער רבי אליינס, און זאלסט וויסן זיין אז די תורה, איך האב נישט איינגעהאלטן אזוי ווי מען האט געדארפט איינהאלטן, שקרעטשעט. דער ישראל האגאר המצרי האט עס נישט נאר די ערשטע מאל געטון, עס געטון אסאך מאל, מען פלעגט איינעם וועלן באגראבן און מען איז געלאפן צו אים און ער האט צוגעהאלפן באגראבן.

און דאס אז דיין זון האט געוואלט אויפפיקן א מיידל און וואוינען מיט איר אין די וויזשניצע מיידל סקול אין בארא פארק, נאך א מזל ס'איז געווען ווידיאוס און מ'האט עס געזען, די ווידיאו איז מיר צו פארדאנקען, איך האב באצאלט פאר דעם גרויס געלט דורכצופירן דאס געזעץ, האט מען אים געכאפט און מ'האט אים ארויסגעווארפן. פארשטייסט? לאז דיך אפ, ישראל האגאר, יו סטיל העוו ע לאנג וועי טו גאו. די חילוק צווישן סאטמארע רעבעס און צווישן וויזשניצע רעבעס איז אזוי, א סאטמארע רעבע איז אזוי ווי א קינד, עס איז אזוי ווי א בחור וואס האט זיך באפישט אין די הויזן און אנגעקאקט, און די טאטע און די מאמע שרייען אויף יצחק גרונא, וואט דע העל דיד יו דו? וויזשניץ איז אנדערש, אין וויזשניץ איז דער רבי אזוי ווי א קליין קינד, יא מען גלעט אים, ער איז אזוי זיס, און מען קישט אים און מען וואשט אים אפ, דאס איז דער חילוק, סאו ישראל האגאר דו האסט געדארפט זארגן דו זאלסט זיין אן עקסעפטעד מען, נישט אזא שמוציאן ווי דו ביסט געווען, יו אר א דורטי אגלי שמוציאן, דו האסט גערודפ'ט וועם דו האסט געוואלט, סאו יעצט רודפ'ט מען דיך צוריק, איטס נאט גאנע טשעינדזש, דו וועסט אסאך שנעלער פייגערן ווי מען דיך עקסעפט, אנלעס יו געט אפ ענד יו סעי איים סארי. האטס אלע א גוטן און א פרייליכן שבת.